געווען פּוסט, און נאָר אָרעמקייט, וואָכעדיקייט און טרוקענע שקלאַפֿישע אַרבעט פֿאַר דעם אָרעמען טאָג-טעגלעכן ברויט. קום, אַהרן, מיט מיר. וווּהין? כ'וועל דיר צוריקפֿירן צום אָנקל מאָזעס. איך וועל בעטן פֿאַר דיר, אַז ער זאָל דיך צוריקנעמען אויף דער שטעל. מן הסתּם איז דאָך שוין אונדזער מזל אַזוי. מיר מוזן אָפּריכטן גלות. געהייסן פֿון אויבן. אפֿשר אויף דער אַנדערער וועלט, ווער ווייס, זאג מיר אהרן, דו דאווענסט אמאל? איך האב קיינמאל נישט געקלערט וועגן דעם, האט אהרן צו זיך אליין געזאגט. אויב אזוי, צו וואס טויג דאס גאנצע לעבן? צו וואס לוינט עס זיך? צו וואס לוינט עס זיך? האט אהרן נאכגעזאגט דעם ברודער'ס ווערטער אין זיין געדאנק, און טאקע נישט געוואוסט צו וואס עס לוינט זיך. אז קיין אנדער לעבן אויף דער וועלט האט ער נישט געהאט, און דאס לעבן איז געווען אן ארעמס, א מיעס, און לאנגווייליגס, און דאך איז ער געגאנגען נאכן ברודער צום אנקל מאזעס בעטן זיך מ'זאל אים לאזן ווייטער לעבן דאס לאנגווייליגע לעבן. קאפיטל פֿינף, אנקל מאזעס א שטיק שטיק צייט פריער, איידער אונזער געשיכטע הייבט זיך אן, האט זיך אמאל אין א קליין שטעטל אין פוילן פלוצלונג באוויזן א פרעמדער, אנגעטון אנדערש ווי אלע איינוואינערס פון שטעטל, קורץ געקליידט, דייטש, אין מאָדנע געקעסטלטע הױזן, געמאַכט פֿון אַ װײַבערשער סחורה, מיט אַ ברײט שטײַף קאַפּעליושל און אַ װײַסן װײַט-אױסגעשניטענעם קראַגן. אַ פֿאָטער-מערדער, װי מע האָט עס דענסטמאָל גערופֿן. אַ גרױסע גאָלדענע רינגען אױף די הענט און אַ גאָלדענע קײט אױף דער סאַמעט געקעסטלטער װעסט. אַ מענטש אָן װאָנצעס, נאָר מיט אַ בערדל. דער פרעמדער האט ארויסגערופן אזא פארוואונדערונג, אז ווען ער וואלט נישט געגאנגען אין גאס מיט א גוט באקאנטן איינוואוינער, מיט יוספ'שע קאשע-מאכער, וואלט מען זיך פאר אים דערשראקן. נאר אלטע איינוואוינער האבן באלד אין דער פרעמד דערקענט יוספ'שע קאשע-מאכער'ס עלטערן זון, וועלכער איז אוועק מיט יארן צוריק אין די ווייטע מקומות. יונגע מענטשן האבן גארנישט געוואוסט, אז יוסף קאשע-מאכער האט אן עלטסטן זון, און די וועלכע האבן יא געדענקט האבן געמיינט אז ער איז שוין לאנג געשטארבן. זיין באווייזן זיך פלוצלונג אין די געסלעך פון שטעטל האט ביי אסאך ארויסגערופן זכרונות פון דער יוגנט. זיי האבן דערקענט אין דעם פרעמדן זייער יוגנט-פריינט, זייער חדר-חבר, און זיי זיינען צוגעגאנגען צום פרעמדן און האבן אים אפגעגעבן דעם ברייטן שלום עליכם. באלד איז דאס גאנצע שטעטל געוואר געווארן פון דעם אמעריקאנער וואס איז צוריק אהיימגעקומען פון די ווייטע ווייטע מקומות. און אין אָװנט איז יוסף קאַשע-מאַכערס שטיבל באַלאַגערט געװאָרן פֿון קרובֿים, נאָענטע און װײַטע, פֿון שכנים און גלאַט אײַנװױנערס פֿון שטעטל, װעלכע זײַנען געקומען נאָכפֿרעגן זיך אױף זײערע, װאָס זײ האָבן אין אַמעריקע. האָט אײנער געהאַט אַ זון אין אַפֿריקע, אין בראַזיליע אָדער אַפֿילו אין לאָנדאָן, איז מען געקומען זיך נאָכפֿרעגן אױף אים בײַן אַמעריקאַנער. װײַל װאָס דאָס איז אַמעריקע אַזעלכעס, האָט מען נאָך נישט גאַנץ גוט געװוּסט אין יענעם שטעטל. און אַלץ האָט געהייסן דענסמאָלט אַמעריקע. פֿון יענער זײַט גרענעץ אָן האָט זיך אַרויסגעוויזן, איז איין איין גרויסע שטאָט, און די שטאָט הייסט אַמעריקע. באַלד האָט דאָס שטעטל אָנגעהויבן צו קלינגען מיט דעם אַמעריקאַנער רײַכטום. מען האָט דערציילט פֿון אַ שטעקן מיט אַ גאָלדענעם קאָפּ, וואָס ער האָט געבראַכט דעם פֿאָטער זײַנעם, און פֿון מתּנות, גאָלדענע זייגערס און קייטן, וואָס ער האָט געבראַכט די ברידער און דער גאַנצער משפּחה. און האָט ער זיך נאָר שבת אין גאַס אַרױסגעװיזן אין אַ נײַעם געקעסטלטן אָנצוג, אַן אײבערראָק מיט אַ זײַדענעם אונטערשלאַק, און פֿאַר דער שענער עליה, װאָס מען האָט אים געגעבן, האָט ער אים פֿאַרן פֿאָטער געלאָזט מאַכן אַ מי-שבירך און געשאָנקען אַ גאַנצן רובל. האָט דאָס געמאַכט אַזאַ רושם, אַז דאָס גאַנצע שטעטל האָט זיך געטראָגן אין װאָלקנס פֿאַנטאַזיע פֿון דער לעגענדע פֿון אַמעריקאַנער רײַכטום. יוסף שיע קאשעמאכער, וועלכער איז געווען אין שטעטל נישט קיין זייער אנגעזעהענער באלעבאס, א איד וואס האט א גאנצע נאכט געמאלן קאשע אין א קליין געוועלבל און איז שטענדיג ארומגעגאנגען בייטאג א פארשלאפענער, איז מיטאמאל געווארן אזא אנגעזעהענער באלעבאס ווי ער וואלט דאס גרויסע געווינס געוואונען. און א גאנצן שבת האט מען געהאלטן אין איין טראגן קוגל און טשולנט פון שיינע ארנטליכע בעלי בתים טישן צו יוסף קאשע מאכערס שטוב, מכבד צו זיין דעם גרויסן גאסט דעם אמעריקאנער. גערעדט האט מען אז דער אמעריקאנער איז אראפגעקומען אין שטעטל אריין גרויסע געשעפטן צו מאכן, אז באלד נאך שבת שטעלט ער זיך מאכן א גרויסע קאשע מיל, אז ער האט שוין אפגעקויפט ביין שררה פון שטעטל די פעלדער הינטער דער שטאט. ייִדן האָבן זיך געמאַכט חשבונות, אַז זיי וועלן גליקלעך ווערן דורך אים. און נאָך שבת זײַנען אַרײַנגעקומען צו יוסף-שיע קאַשע-מאַכער פֿאַרשידענע בעלי-בתּים, ייִדן מעקלער און ייִדן סוחרים, און האָבן אָנגעהויבן אָנצושלאָגן פֿאַרשידענע געשעפֿטן, איינער אָקסן, דער צווייטער וואָל, און אַ דריטער אַ הלוואה דעם שׂררה אויף גוטע פּראָצענטער. אַנדערע זײַנען ווײַטער און טיפֿער געגאַנגען און אָנגעהויבן זיך איידל צו אינטערעסירן מכּוח אַ שידוך, ווארום געהערט האט מען אז דער אמעריקאנער איז נאך א בחור. דער אמעריקאנער האט אלץ אויסגעהערט זייער ערנסט, מיט אלץ זיך אינטערעסירט, אויף אלץ זיך נאכגעפרעגט און די איינצלהייטן פון אלץ געוואלט וויסן, און האט אלעמען האפענונג געגעבן, און עס האט זיך אויסגעדאכט, אז אט שוין שוין גייט ער טאן דאס געשעפט. נאר קיין געשעפטן אין שטעטל האט ער נישט געטאן. אין א פאר וואכן ארום, אז דער אמעריקאנער האט זיך ארומגעדרייט אין שטעטל פוסט און פאס, געוואוינט אלץ ביים פאטער דעם קאשעמאכער, קיין מילן האט ער נישט אויפגעמויערט און קיין געשעפטן האט ער נישט געמאכט, און קיין גראשן האט מען ביי אים נישט פארדינט, האט ער זיין גאנצן חן פארלארן. קיינער האט זיך שוין מיט אים נישט אינטערעסירט. די אמעריקאנער געקעסטלטע הויזן האבן קיין באוואונדערונג מער נישט ארויסגערופן, אפילו נישט זיינע גאלדענע רינגען מיט די גאלדענע מתנות.

א מענטש דארף אלסדינג וויסן, עס איז גוט צו וויסן. אין א געוויסער צייט ארום איז דער אמעריקאנער פארשוואונדן פון שטעטל, מיטגענומען א יונגערן ברודער מיט זיך, איבערגעלאזט דעם פאטער, זאגט מען, אפאר הונדערט רובל, דאס מילכל צו פארגרעסערן, און אזוי ווי ער איז געקומען פון דער אמעריקע, אזוי איז ער פארשוואונדן. צום ערשט האט מען עס אפילו נישט באמערקט, נאר דערנאך אז מען איז געוואר געווארן אז דער אמעריקאנער איז אוועק,

אין שטעטל זעט מען מער ווייבער ווי מענער, מער עלטערן ווי קינדער, מער קליינע און אלטע ווי דערוואקסענע, אלע זיי זענען אוועק נאכן אמעריקאנער. אפילו דער אלטער קאשעמאכער האט אויף דער עלטער פארשלאסן זיין בודקעלע, און דאס וויינען פון די מילשטיינער האט אויפגעהערט ביינאכט אין אלטן מארק, און איז אראפגעפארן קיין אמעריקע צו זען זיך מיט זיינע קינדער איידער ער שטארבט. אַזױ פֿאָרן זײ נאָך נאָך דעם אַמעריקאַנער, װי ער װאָלט זײ מיט אַ כּישוף אַהין געצױגן ביזן הײַנטיקן טאָג. אין אַמעריקע האָבן זיך די אײַנװױנערס פֿון שטעטל צוריקגעפֿונען. אױף דער באַוערי איז געשטאַנען אַ דרײַ-שטאָקיק הױז, פֿאַרשטױבט און שמוציק, װאָס די עלעװײטאָרס האָבן אָנגעטראָגן דערױף דעם שטױב פֿון די גאַסן. און אין די אײבערשטע שטאָקן איז געזעסן דאָס גאַנצע שטעטל קוזמין און האָט גענײט מלבושים בײַן אַמעריקאַנער. און ווער איז אויף דער באַוערי נישט געזעסן? די למדנים פון שטעטל, די יחסנים, צוזאַמען מיט בעל-מלאכות און גלאַט גראָבע יונגען פון דער היים. אַלע זיינען זיי געזעסן אויפן הויכן שטאָק אין דער באַוערי און האָבן גענייט און גענייט. און די, וועלכע זיינען דאָרט אַריינגעפאַלן, זיינען געבליבן אויפן לעבן לאַנג. זיי האָבן מער אָוונט פון דער באַוערי אַהיים. און ביין אַריינגאַנג פון דער הויז אויף דער באַוערי איז געווען אַ קליין פאַרשטויבט שילדל, וואס נישט געוואוסט ווי נאר איין וועג, אינדערפרי צו דער באוערי, און האט געטראגן דעם אמעריקאנער נאמען מאזעס מעלניק. קאפיטל זעקס. דער אמעריקאנער אין אמעריקע. אין געוועלב פון קליידער איז געשטאנען דער אמעריקאנער, דער אנקל מאזעס, אן א ראק, און האָט מיט אַ גרױסער שנײַדערישער שער זיך אָפּגעשאָרן די נעגל פֿון די פֿינגער. איבער דער גאַנצער לענג פֿון געװעלב זײַנען געשטאַנען לאַנגע ברײטע טישן, אין װעלכע זײַנען געװען אָנגעלײגט ביז אין אַ האַלבן באַלקן אַרױף קופּעס מיט קלײדער פֿון אַלע מינים, רעק, מאַרינאַרקעס, הױזן און װעסטן. בײַ די טישן האָבן זיך אַרומגעדרײט שטאַרקע יונגען, ברײטבײניקע, מיט שטײַפֿע, אַרױסגעשטעלטע ברוסטן, און האָבן געשװיגן פֿון אימה פֿאַרן אָנקל. פון צייט צו צייט האט איינער געוואונקען דעם צווייטן מיט די אויגן. עס איז נאך געווען זייער פרי אין מארגן, און די שניידער ארבעטער זענען ערשט אריינגעקומען צו דער ארבעט. קוזמין קריכט! לוק, לוק ווי קוזמין קריכט! האט דער אנקעל מאזעס געוויזן מיט דער גרויסער שער אויף די אריינגעקומענע אידן. א טייל זענען געווען מיט בערד, א טייל אן בערד, אַ טייל אַלטע, שוין אײַנגעהויקערטע, אַ טייל יונגע, מיטליעריקע, זיי זײַנען מיט אַ געוויסער פֿוילקייט אַרײַנגעקומען אין געוועלב אַרײַן און אַרויסגעלאָזט זיך אויף די טרעפּ צו די אייבערשטע שטאָקן, וווּ עס זײַנען געווען די וואַרשטאַטן. לוק, לוק, ווי קוזמין קריכט! הע, דו, גרינע נאָטע! ווי האָט מען אים גערופֿן אין דער היים? נאָטע פּוטערמילך!

אָבער צו לאַכן האָבן זיי זיך נישט דערוועגט. דער אָנקל האָט אויפֿגעהויבן זײַנע אויגן, די שיטערע געלע ברעמען זײַנען פֿאַרטרונקען געוואָרן אין פֿעטס פֿון זײַן פּנים, און אַז די יונגען האָבן געזען דעם אָנקלס נאַקעטע אויגן וואָס זיצן אין זײַן ברייט, פֿעט פּנים, זײַנען זיי פֿאַרשטומט געוואָרן. העריס, כאַפּ אים אויפֿן פֿידל! האָט אַ יונג געגעבן אַ געשריי אַרײַן פֿון דרויסן און אַרײַנגעוואָרפֿן אין געוועלב אַרײַן אַ הויכן איטאַליענער מיט זײַן ווײַב. און איידער דער גוי האט נאך צייט געהאט זיך ארומצוקוקן, האבן אים שוין צוויי יונגען געכאפט און געגעבן א צי אראפ פון אים די הויזן, ארויפגעצויגן אפאר אנדערע קורצע, די נאט האט געפלאצט הינטער אים, ארויפגעשלעפט אויף אים א צו קורצן רעקל, פון וועלכן דער גוי האט ארויסגעשטעקט אפאר לאנגע הענט, וואס ער האט נישט געוואוסט פון וואנען זיי האבן אים זיך אים גענומען, האט איינער אים געצויגן דעם ראק פון הינטן, א צווייטער פון פארנט, אויסגעשטעלט אים די ברוסט, אַרויסגעקלאַפּט אים די פּלייצעס, און באַלד האָט ער שוין אַ דריטער אויך צוגעטראָגן צו אים, אַ שפּיגעלע, און געשפּיגלט דעם גוי, דאָזנט הי לוק לייק אַ דזשענטלמען? סעם, קום נאָר אַהער, גיב נאָר אַ קוק אויף דעם גוי! האָט דער יונג, וואָס האָט דעם איטאַליענער אָנגעמאָסטן, דעם אָנצוג צוגערופן, דאזענט הי לוק לייק א דזשענטלמען? שור, אז א יאר אויף זיין מאמען, האט סעם איבערגעגלעט מיט זיין גרויסע האנט דעם גוי'ס אנצוג אויף זיינע פלייצעס, הי איז אלרייט. אין דעם געוועלב האט זיך באוויזן א מיידל, אירע צוויי שווארצע צעפ זיינען געווען ערשט צוצוואגען און פארקאמטע און אראפגעלאזט זיך מיט רויטע בענדלעך פארקניפט איבער אירע פלייצעס. דאס ברוינע אויסגעוואקסענע זשאקעטל וואס זי האט געטראגן כאטש אויסגעריבן און אויסגעוואקסן, איז דאָך געווען ריין. מען האָט געשפּירט דערפֿון אַ שטאַרקן ריח פֿון עסיק, מיט וועלכן די מיידל האָט די פֿלעקן אַרויסגענומען. פֿון אונטער איר זשאַקעטל איבערן קליידל האָט זי געטראָגן אַ ווייס שירצל. איך וויל זען דעם אָנקל מאָזעס. קען איך זען דעם אָנקל מאָזעס? האָט די מיידל געפֿרעגט דעם ערשטן אָנגעטראָפֿענעם מענטשן אויף דער שוועל פֿון דער טיר. דער מענטש האָט זי אָנגעקוקט. אָנקל מאָזעס איז נישטאָ. וואס ווילסטע פון אנקל מאזעס? איך ווייס שוין וואס איך וויל, איז די מיידל ווייטער געגאנגען און געפרעגט אן אנדער יונג, איך וויל זען דעם אנקל מאזעס. דער אנקל מאזעס איז נאך אלץ געשטאנען מיט דער גרויסער שניידערשער אין דער האנט, פון וועלכער ער האט זיך נישט געקענט אפגעוויינען אין זיין גאנץ לעבן, ביי דער טיר פון זיין פריוואט אפיס. ער האט דערהערט ווי די מיידל פרעגט זיך אויף אים, האט ער געפרעגט פון דערווייטנס, נישט אויפהייבנדיג די אויגן. וואט איז די מעטער? אין דעם טאון האט די מיידל דערקענט אז דאס איז דער אנקל מאזעס, איז זי פלינק צוגעגאנגען צו אים און געזאגט אין א בעטנדיגן קינדערישן טאון, פליז אנקל מאזעס, בי גוד טו מיי פאדער, דו קענסט אים העלפן, פליז העלף אים. וועמענס איז דאס? האט דער אנקל געפרעגט די מענטשן זיינע. די יונגען האבן געצויגן מיט די אקסלען ווי זיי וואלטן געווען גענוצט באוועגונגען אנשטאט ווערטער. וואט איז יור נעים? וועמענס ביסטו? מיין נעים איז מאשע. איך בין אהרן מעלניק'ס טאכטער, דו ביסט זיין אנקל, איי נא. דו ביסט אנקל מאזעס, דער פא האט דאס געזאגט. דו ביסט דעמס, אה, איך ווייס שוין, איי נא. וואס ווילסטו? איך וויל אז דו זאלסט אויסבארגן פא הונדערט דאלער. פא וויל גיין אין ביזנעס ער האט נישט קיין געלט דו האסט יא פליז בארג אים הונדערט דאלער פליז אנקל. דער אנקל מאזעס האט אויפגעהויבן זיין אויגן ער האט געוואלט עפעס זאגן דער מיידל נאר אז ער האט דערזעהן די נאסע צוויי שווארצע צעפ און דאס ווייסע שירצל איז אים די מיידל געפעלן ער האט צוריק אראפגעלאזט די אויגן און האט געזאגט גא האום קיד גא צו מאמי איך וועל זען וואס איך קען טון. וועסט בארגן פא הונדערט דאלער אז ער זאל גיין אין ביזנעס? אנקל, יעס! אלרייט, גאו האום, איך וועל שוין זען וואס איך קען טון. די מיידל איז נאך געשטאנען פארן אנקל, און אין דער טיר האבן זיך באוויזן איר פאטער אהרן מיט דעם עלטסטן ברודער זיינעם, בערל. די אידן זענען אריינגעקומען מיט מורא און געשלעפט זיך מיט שרעק צום אנקל. אָט איז פּאַ! האָט מאַשע אַרויסגערופֿן, דערזעענדיק דעם פֿאָטער. ווייסט, פּאַפּאַ, אָנקל מאָזעס האָט געזאָגט, אַז ער וועט דיר באָרגן געלט צו גיין אין ביזנעס. וואָס טוסטו דאָ? אַהיים גיי! גיי אַהיים! האָט זיך אַהרן פֿאַרשעמט פֿאַר די מענטשן איבער דעם, וואָס זײַן קינד איז אַרײַנגעקומען בעטן פֿאַר אים. מאַשע האָט זיך אָפּגערוקט אין אַ ווינקל. וואָט איז די מעדער? האָט דער אָנקל צוגעשריגן נאָך פֿון דער ווײַטנס. ווען ער האט דערזען די אידן אריינקומען, און דער וואט איז די מעדער האט די אידן אפגעשטעלט. סעם, א שטארקער יונג פון עטליכע און צוואנציג יאר, איז צוגעלאפן צו די אידן, זיי אפגעשטעלט און עפעס גערעדט מיט זיי. סעם איז געווען דעם אנקל מאזעס'ס ליבלינג, ער איז געווען זיין שוועסטער קינד וואס ער האט אים אראפגעבראכט קיין אמעריקע און גענומען אים צו זיך אין געשעפט אריין. סעם איז געווען דעם אנקל זייער געטריי, און אפגעהיט דעם אנקל'ס אינטערעסן. דער אנקל האט געוואוסט דערפון, און ער האט געהאט דעם יונג מער צוטרוי ווי צו אלע אנדערע. סעמ'ען האט דער אנקל ליב געהאט ווייל ער איז געווען ענליך צו אים. ווען דער אנקל אליין איז נאך געווען א קצב יונג אינדערהיים. סעם האט געקענט ביים אנקל אלץ אויספירן, און אלע לאנדסלייט וואס האבן באדארפט עפעס צום אנקל האבן זיך צום ערשטן געווענדעט צו סעמ'ען אז ער זאל זיין זייער מליץ ישר. סעם בעט פאר אים וועסט טון א מצוה. סעם, טו א טובה אהרן'ען, טו א טובה האט בערל געבעטן ביי סעמ'ען פאר זיין ברודער. סעם איז צוגעגאנגען צום אנקל און האט געזאגט, אנקל, אהרן מעלניק פון קוזמין איז צוריקגעקומען צו דער ארבעט, אים צוריקנעמען? נאטינג דואינג, האט דער אנקל אנגעהויבן זיך צו באשעפטיגן מיט דער שער, וואס דאס איז געווען א צייכן אז אלע טירן זיינען צוגעשלאסן. זאָל ער גײן מיטן ברודער קײן ברוקלין, העמדער נײען מיט איטאַליענישע שיקסעס. איך באַדאַרף אים נישט מער, פֿאַר מיר איז ער שױן צו אַלט. סעם האָט געװיזן צום ברודער בערל מיט דער האַנט און פֿאַרצױגן די ליפּן. עס הײסט, ער קען גאָר נישט מאַכן. אָנקל, האָט רחמנות אױף אים! האָט דער עלטערער ברודער בערל זיך דערװעגט צו טרעטן אַ טריט נענטער פֿאַרן אָנקל. ער האָט דאָך אַ װײַב מיט קינדער, זאָל דער אָנקל רחמנות האָבן אױף זײַן װײַב מיט די קינדער! דער אנקל וועט זיך א גרויסע מצוה פארדינען, א גרויסע מצוה. איך טו נישט קיין מצוות, כ'האב שוין גענוג געטאן מצוות, אז זיי זאלן מיך דערנאך שילטן דערפאר, זידלען דערפאר? וואס האט ער געזאגט אויף מיר? זאג סעם, וואס האט ער אויף מיר געזאגט ווען ער איז אראפגעפאלן פון דער הייך? האט דער אנקל א זארג וואס ער האט געזאגט ווען ער האט געזאגט, שנארערס, אז ווען נישט דער אנקל וואלטן זיי דאך אלע געווען געפוילט אין קוזמין. דער אנקל האט אים אראפגענומען אים מיט די בעבעכעס, געשיקט געלט, שיפֿסקאַרטעס נאָך זײ, און ער דערװעגט זיך דעם אָנקל אַנטקעגן צו רעדן. אָ, זײַן גליק, װאָס איך בין נישט געװען אין סטאָר, איך װאָלט אים געװיזן דעם אָנקל אַנטקעגן צו רעדן, האָט סעם פּלוצלינג זיך צעקאָכט פֿאַרן אָנקל. מילא, מען זאָגט, האָט ער געזאָגט, ער װײסט דען, מישטײנס געזאָגט, װאָס ער רעדט? עס איז אים שלעכט, רעדט ער. גאט איז דאך אויך מוחל, ער האט גערעדט נארישקייטן, זאל אים דער אנקל. נארישקייטן? ביי מיר רעדט מען נישט קיין נארישקייטן, ביי מיר רעדט מען גארנישט, ביי מיר שווייגט מען, געהערט? מען שווייגט! האט דער אנקל אויפגעהויבן די ברעמען ווי מען האט אים גערופן אינדערהיים, סעם. אהרן גארגל. גארגל האט מען אים גערופן האט דער אנקל זיך אויך פונאנדערגעלאכט. גארגל גארגל איז גוט, נאר דא אין אמעריקע גארגלט מען נישט, אין קוזמין גארגלט מען, נישט דא אין אמעריקע. אהרן איז געשטאנען די גאנצע צייט אראפגעלאזט דעם קאפ, איינגעבויגן דעם בליק אין דער ערד. ער האט געלאזן פאלן איבער זיין קאפ אלע שפאטערייען וואס מען האט געזאגט איבער אים, און געשוויגן. ער האט געוואלט וואס גיכער צוריק ארויפקומען אין דער הייך ארויף צו דער מאשין און ווידער זיין איינגעשפאנט אין דעם לעבן. זאל דער אנקל רחמנות האבן ווען נישט אויף אים איז אויף זיין ווייב און קינדער, וואס זענען זיי שולדיג אז ער רעדט נארישקייטן, ער וועט שוין ניט רעדן, ער וועט שוין געדענקען אויפן גאנצן לעבן. נאטינג דואינג. מאשע איז געשטאנען אין א ווינקל און צוגעזען און צוגעהערט ווי מען שפאט און מען באליידיגט איר פאטער. אירע בעקלעך האבן געברענט און אירע הענטלעך האבן געציטערט. צוערשט איז עס איר געווען א וואונדער וואס דער פא לאזט זיך אזוי, וואס דער פא שווייגט. דערנאָך האָט עס איר אָנגעהויבן וויי צו טאָן, זי האָט געוואָלט וויינען, שרייען, זי האָט זיך איינגעהאַלטן, איינגערעדט זיך, זיינען גרייסע, ווייסן זיי וואָס צו טאָן, נאָר ווען זי האָט געהערט, אַז מען רופט איר פאָטער גאָרגל, איז זי אויפגעשפּרונגען פון איר ווינקל, וואו זי האָט זיך באַהאַלטן די גאַנצע צייט, און צוגעגאַנגען צום פאָטער און אָנגעהאַלטן זיך ביי דער האַנט. גרייסע טראָפּנס טרערן האָבן אַרויסגעשפּראָצט אויף אירע וויעס. קום, פּאַ, אַהיים! זיי נישט דא, פא, זיי זענען שלעכטע מענטשן, זארג זיך נישט, פא, מיר וועלן שוין לעבן, מיר וועלן זיך שוין אן עצה געבן, נעם נישט קיין געלט פון אים, זי ווייזט אויפן אנקל מאזעס, דו ביסט א שלעכטער מענטש, זאגט זי צום אנקל מאזעס, א ברוט, א ביסט, א דאג, דאס ביסטו, מאשע געדענקט אין גאט, וואס טוסטו, דעם אנקל בעט איבער, וואס האסטו געזאגט? איך וועל נישט איבערבעטן דעם אנקל, קום, פא, אהיים, קום, פא, איך וויל נישט דו זאלסט דא זיין, שאט אפ, טעיק הער עוועי, האט סעם געשריגן צו אהרנען און צו בערלען און אפגעשטופט זי פון אנקל. דער אנקל מאזעס האט אויפגעהויבן זיינע ברעמען, עס האבן זיך ארויסגעוויזן זיינע פייכטע בלוילעכע אויגן, ער האט אוועקגעלייגט די שער פון די האנט, פארלייגט די הענט אויפן בויך און אָנגעקוקט דעם מיידל, וואָס האָט געהאַלטן דעם פֿאָטער בײַ דער האַנט און אים אַוועקגעשלעפּט. ער האָט פֿאַרביסן זײַנע אָפּגעגאָלטע ליפּן און געזאָגט ווי צו זיך, איי לײַק דיס קיד. אַז סעם האָט דערהערט דעם אָנקלס שטים, האָט ער אַראָפּגעלאָזט די מיידל. אַ מינוט האָט דער אָנקל געקוקט אויף דער מיידל, און מאַשע האָט אים אָנגעקוקט. דער אָנקל איז ערנסט געוואָרן, פֿאַרביסן די ליפּן און געזאָגט צו מאַשען, איך וואָלט געוווּנטשן, אַז דו זאָלסט זײַן מײַן טאָכטער. מאַשע האָט אים געקוקט אין פּנים אַרײַן, אױף אירע װיִעס זײַנען װידער טראָפּן טרערן געהאַנגען, און זי האָט אים אָפּגעענטפֿערט, אײַ העיט יו! דער אָנקל האָט געשמײכלט, זײַנע גרױסע פֿלײשיקע ליפּן האָבן זיך אױפֿגעעפֿנט און ער האָט געװיזן זײַנע געזונטע װײַסע צײן, אָנגענומען דאָס גאָלדענע קעטל פֿון זײַן זײגער און דערמיט געבאָמבלט און אױסגערופֿן, סעם! יעס, אנקל, איז דער יונג צוגעלאפן. ווי האט מען אים גערופן אין דער היים? האט ער אנגעוויזן אויף אהרנען. גארגל. נעם דעם גארגל ארויף אין דער הויך און גיב אים ארבעט. וועסט אים געבן פינף דאלער א וואך מער וועידזשעס פאר דער גורל, אנווייזנדיג אויף מאשען. דער פעטער בערל, אהרן, סעם, און אלע מענטשן אין געוועלב, האבן אויפגעעפנט זייערע אויגן און מיילער און אנגעקוקט דעם אנקל, אויב ער מיינט עס ערנסט. זעסט, זעסט, דאנק דעם אנקל, גיב א קוש אין דער האנט! האט דער פעטער געשריגן אויף מאשע'ן. מאשע האט געקוקט אויפ'ן פאטער, וואס וועט דער פאטער טון? זי האט געזען ווי דער פאטער איז מיט פרייד ארויפגעשפרונגען די טרעפ צו די ווארשטאטן נאך סעמען, און דער אנקל האט אים נאכגעשריגן, גיי, גארגל, גיי! איר פאטער האט גארנישט געענטפערט, נאר צוגעשמייכלט.

און אויך איצט, נאָך מאַשעס אַוועקגיין, האָט אונקל מאָזעס זיך פאַרקלערט. דאָס קינד מאַשע האָט אויף אים געמאַכט אַ שטאַרקן איינדרוק. קיין קינדהייט האָט אונקל מאָזעס נישט געהאַט. אונקל מאָזעס איז אויפגעצויגן געוואָרן ביים פאָטער, דעם קאַשע-מאַכער. דער פאטער האט געריבן קאשע פאר די פויערים און זיינע קינדער אליין האבן געהונגערט. פון קליינערהייט אן האט ער געמוזט ארבעטן און פארדינען פאר זיך, שלעפן פעקלעך פון מארק אהיים נאך א באלעבאסטע, לויפן אין שעכטהויז אריין א הון שעכטן. און אין שעכטהויז האט ער זיך באקענט מיט די קצבים-יונגען און שוין ניט אפגעטראטן פון זיי. געהאלפן בהמות בינדן, אמאל פון א געשאכטן שעפסל דאס פעלכל אראפגעצויגן, אזוי האט ער זיך פארדינט זיין שטיקל ברויט, ביז ער איז אויסגעוואקסן אליין פאר זיך. קיינעם האט ער נישט געהאט און האט נישט באלאנגט צו קיינעם, און אז ער האט באדארפט זיך שטעלן צו סאלדאטן און מורא געהאט אז מען זאל אים ניט פארשיקן, איז ער אנטלאפן פון שטעטל,

אין שפיטאל טראגן זיין נאמען אפאר בעטלעך, אין וועלכע די קוזמערע אידן ליגן קראנק, און מאזעס מעלניק פינקלט זיך מיט גאלדענע אותיות איבער דעם טויער ביים אריינגאנג פון בית עולם, אויף וועלכן די קוזמירער רוען נאך זייער טויט. אבער וואס האט ער פון זיין לעבן?

שטעקט ביזן היינטיגן טאג אין דער נאדל, און ער האט קיין איין מינוט צייט ניט געהאט זיך אפצושטעלן און איבערצוקלערן. די ענערגיע האט אים געטריבן ווי א משוגענע מאשין און האט אים אויף איין מינוט ניט אפגעלאזט. גאנצע נעכט איז ער געלעגן אויף זיין געלעגער און אויסגעארבעט פלענער, בויענדיג זיך זיין קאריערע. פארשידן זענען געווען די געלעגערס אויף וועלכע ער איז געלעגן אויף זיין לעבן, אויף שמוציגע מאטראצן אין פינסטערע קעלערס, אויף בעסערע בעטן אין ליכטיגע שטובן, ער האט אין אלע בעטן פארבראכט די נעכט נאר מיט געדאנקען וועגן געשעפטליכע פלענער, מיט פלענער ווי צו עפענען א לאנטש-רום אין א ווינקל גאס ניט ווייט פון א פאבריק וואס ער האט געהאלטן אפאר יאר אין דער ערשטער צייט פון זיין קומען איידער ער האט חתונה געהאט.

וואו ער האט דערזען א ליידיג פלאץ האט ער אים געוואלט פארבויען מיט הייכע טענעמענט הייזער. ער האט אנגעהויבן צו בויען דווקא דענסמאלט ווען ער איז געווען צום ענגסטן אין געלט, דווקא דענסמאלט ווען ער האט געהאלטן פאר א קריזיס, געשטאנען פאר א גרוב, דווקא דענסמאלט האט ער זיך גענומען אויספירן די גרעסטע אונטערנעמונגען. עס איז געווען ביי אים ווי א שפיל, ווי א וועט, ווי ער וואלט געוואלט אליין מעסטן זיינע אייגענע כוחות. נישט די באדערפענישן האבן אים געטריבן מיט דעם אייביגן יאגן זיך נאך געלט. אנקל מאזעס אליין האט געהאט די קלענסטע באדערפענישן. פאר זיך האט ער גארנישט געדארפט. עס איז אים נישט געווען קיין אונטערשייד אין וואס פאר א וואוינונג ער וואוינט, אין וואס פאר א בעט ער שלאפט. נאך איצט האט זיך אים זייער אפט פארבענקט צו שלאפן אין א קעלער.

און נישט געוואלט גיין מיט די געשעפטסלייט עסן אינעם רייכערן רעסטוראנט, נישט דערפאר ווייל ער איז געווען קארג, נאר דערפאר ווייל צו דעם ארעמען לעבן אין וועלכן ער האט אפגעלעבט די גרעסטע העלפט פון זיין לעבן איז ער געווען מער צוגעוואינט און האט דערפון מער הנאה געהאט ווי פון רייכן לעבן. עפעס מער פון געלט האט אים די קאלטע ווינטערס אזוי פרי פון בעט ארויסגעיאגט צו זיין דער ערשטער אין געוועלב און אפווארטן צו זען צי די ארבעטער קומען צו דער ריכטיגער צייט צו דער ארבעט.

און געקילט מיטן שטײַפֿן הוט זײַן צעשװיצטן פּנים, געװישט זיך דעם צעהיצטן, שיטער-באַװאָקסענעם קאָפּ מיט אַ טיכל און נישט געװאָלט זיך פֿאַרלאָזן אַפֿילו אױף סעמען, צו װעלכן ער האָט צוטרױ געהאַט. עס איז געװען עפּעס מער פֿון געלט, עס איז געװען, װי ער װאָלט פֿאַרשלאַפֿט געװאָרן צו זײַן אומדערשעפּלעכע ענערגיע, און די ענערגיע יאָגט אים, װי אַ נישט-גוטע קראַפֿט, און ער מוז בלינד אױספֿירן די באַפֿעלן, װאָס זי באַפֿעלט אים. ווארום אנקל מאזעס האט נישט געהאט פאר וועמען צו ארבעטן און וועמען זיין געלט איבערצולאזן. אנקל מאזעס איז געווען אן אלמן. עס איז געווען אזוי. ווען אנקל מאזעס איז יונג געווען און געוואלט איבערגיין פון לאנטש-רום צו א געוועלב מיט אויסבראקירטע מענער-קליידער, האט ער חתונה געהאט מיט א שותף'ס א טאכטער. דאס חתונה האבן איז געווען אויסגערעכנט מער און אויס געשעפטליכע טעמים ווי אויס ליבע. אנקל מאזעס האט נישט געוואוסט אין זיינע יונגע יארן פון ליבע. ער איז געווען אזוי פארנומען אין זיינע געשעפטן, אז ער האט קיין צייט נישט געהאט זיך אפצוגעבן אדער זיך אפצושטעלן אויף אזעלכע זאכן. דאס יונגע ווייבל, וואס איז געקומען פון גאליציע און האט געהאט א סענטימענטאל געפיל, א שוואכע און אן איידעלע, האט אים דווקא יא ליב געהאט. נישט פערזענליך אים, יעדן איינעם וואס וואלט מיט איר חתונה געהאט וואלט זי ליב געהאט. ווייל זי איז געבאָרן געוואָרן ליב צו האָבן און צו פאַרגעטערן און צו זיין פאַרשקלאַפט אונטער וועמען עס איז. זי האָט אַרויפגעקוקט צו אים ווי צו אַ גאָט. זי האָט דרך-ארץ געהאַט פאַר זיין ברייטן מענלעכן קאַרק. זי האָט מורא געהאַט פאַר זיין ערנסטן פאַרזאָרגטן פּנים און האָט באַוואונדערט זיין ענערגיע און זיין טעטיקייט. נאָר ער האָט זי ניט געזען. ער האָט זי געהאַלטן פאַר אַ זאַך. אָפֿטמאָל האָט זי געבענקט נאָך לאַסקעס, נאָך צערטלעכקייטן, געוואָלט זיך צוטולען צו אים. זי האָט געבענקט נאָך גלעטן, נאָך פּיעשטשען זיך ווי אַ קינד, און ער האָט הויך געשנאָרכעט, אָדער ער איז געווען פֿאַרנומען קלערנדיק וועגן געשעפֿטן. שטענדיק איז זײַן קאָפּ פֿול געווען מיט רעק, הויזן, וועסטן, קנעפּלעך, לייוון, סחורה. שטענדיק האָט ער געטראַכט אָט וועגן דעם און גאָרנישט געזען אַרום זיך. דאס ווייבל האט אבער געבענקט נאך ליבע, נאך לאסקעס, נאך ווארעמקייט, און דאס האט ער נישט געהאט צו געבן און נישט געקענט געבן. ער האט נישט פארשטאנען וואס זי פארלאנגט פון אים און געוואונדערט זיך פארוואס זי האט קיין קינדער ניט. און אמאל, אז ער איז געווען ביי זיינעם א פריינד אן עלטערן מענטשן ביי א זילבערנע חתונה און געזען ווי קינדער פון זיין פריינד האבן די עלטערן צוגעטראגן א טארט מיט אנגעצונדענע ליכטלעך און געפרייט זיך מיט זיי, איז ער אהיימגעקומען א בייזער און געברומט צו דער ווייב, קינדער, פארוואס האסטו קיין קינדער נישט? גיי צו א דאקטער. נאר דאס ווייבל האט נישט געבענקט נאך קינדער, זי האט געבענקט נאך ליבע, און אין דעם דורשט נאך ליבע איז זי אויסגעגאנגען, זי איז וואס א טאג שוואכער געווארן און קראנקער געווארן, געוויס האט ער אויף איר רחמנות געהאט, ער האט שוין קיין פארגעניגן נישט געהאט פון זיין לעבן, אז ער איז אוועקגעגאנגען אמאל מיט גוטע פריינד א לעב טאן, פארברענגען ערגעץ וואו אן אוונט פלעגט ער זיך מאכן א פארווארף וואס ער האט זי איבערגעלאזט אליין אינדערהיים. ער האט דענסמאלט אוועקגעווארפן די געזעלשאפט און איז אהיים געקומען. אבער דעם ווייבל האט ער גארנישט געקענט געבן. ער האט נישט געוואוסט פארוואס זי איז קראנק. ער האט זיך קיין עצה נישט געקענט געבן, פלעגט ער שרייען אויף איר, וואס איז דיר? פארוואס גייסטו ניט צו א דאקטער? פארוואס ביסטו קראנק? א פאר יאר פאר איר טויט איז זי כסדר קראנק געווען. דאס האט אים געבראכט דערצו אז ער זאל אנהייבן צו קוקן אויף אנדערע פרויען. געפעלן איז אים דווקא א ווייבל פון א אידישן רעסטאראן וואו ער פלעגט עסן לאנטש. דאס ווייבל איז געווען א ברונעטקע מיט שארפע שווארצע ברעמען. געפֿעלן זײַנען אים די שװאַרצע הערעלעך, װאָס זײַנען געװאַקסן װי פּאות אױף אירע באַקן. אַ מאָל האָט ער זי געזען הינטערן בופֿעט אין אַ װײַס קאַפֿטנדל, אין אַ שירץ, קלימפּערנדיק מיט די שליסעלעך אין די הענט, און זי האָט עפּעס באַפֿױלן די קעלנערס. האָט זי אים דערמאָנט אָן אַ ייִדישע באַלעבאָסטע אין דער הײם. האָט ער אָנגעהױבן מאַכן חנדלעך צו איר, בעטן זי צו גײן מיט אים, אַלע האָבן זיך געװוּנדערט אױף מאָזעס מעלניק. נאָר דאָס װײַבל איז געװען גוט צו אים. דער מאַן אירער האָט יאָ געזען, נישט געזען, געמאַכט זיך נישט װיסנדיק, און דאָס װײַבל האָט געהאַט יעדער יאָר אױף זײַן חשבון אַ קינד. ער האָט נישט געװוּסט, אױב דאָס זײַנען זײַנע קינדער אָדער איר מאַנס. דער מאַן אירער פֿלעגט קומען ציִען בײַ אים געלט, שרעקן אים מיט סקאַנדאַלן, האָט אָנקל מאָזעס געגעבן, און אָט די געשעפֿטן האָט ער אױך פֿאַרטרױט סעמען, און סעם האָט אים פֿון אַלע זאָרגן אַרױסגענומען, אַלץ שױן פֿאַר אים פֿאַרזאָרגט. זיין לעבן מיט אן אנדער פרוי האט זיין אייגענע שוואכע פרוי אינגאנצן רואינירט, און אין א קורצער צייט איז זי געשטארבן און נישט איבערגעלאזט אים א קינד. און אנקל מאזעס האט אייגנטליך קיין יורש נישט געהאט. די קינדער פון דעם רעסטאראטאר'ס ווייבל זיינען אפיציעל געווען דעם רעסטאראטאר'ס, און ער איז נאכנישט זיכער געווען צי זיי זיינען זיינע אייגענע. צען יאר איז ער אן אלמן געווען. אלע האבן געזאגט אז ער איז נאך א יונגערמאן און שדכנים פלעגן אים די שוועלן אפשלאגן. ער האט נישט געקלערט פון נאכאמאל חתונה האבן. נאר אז ער איז נאנט געקומען צו די פופציגער האט ער געפילט א געוויסע איינזאמקייט אן א פאמיליע. די ענערגיע צו געשעפטן האט אנגעהויבן אביסל זיך אויסלעשן. ער האט שוין קיין חשק נישט געהאט הייזער צו בויען אדער נייע געשעפטן צו מאכן. ער האט אנגעהויבן באנוגענען זיך מיט די אלטע געשעפטן, און אנגעהויבן צו בענקען נאך א היימישער ווארימער שטוב, נאך קינדער וואס זאלן געהערן צו אים, מיט וועלכע ער זאל אמאל אין א יום טוב גיין דאוונען אין שול אריין און זיך ווייזן פאר א פריינד. ער האט געקלערט וועגן חתונה האבן און געלאזט זיך רעדן שידוכים. די אלע כלות וואס מען האט אים גערעדט זיינען אים נישט געפעלן געווארן. דאס זיינען געווען ווייבער אלמנות, ווייבער גרושות, ווייבער מיט זין, ווייבער מיט טעכטער, ווייבער מיט קליידער פאבריקן, ווייבער מיט אנדערע פאבריקן. פון לאנגווייליגקייט האט ער אראפגעבראכט זיין אלטן פאטער פון דעם קליינעם שטעטל, אויסגעזוכט ביז צו א לעצטן פון דער משפחה און אראפגעבראכט קיין אמעריקע. די משפחה זיינע האט ער אבער נישט ליב געהאט און געהאט צו זיי טענות פארוואס זיי טויגן נאר אלע צו שניידעריי. נאר צו דער מאשין אדער צום פרעס, קיין איין געבילדעטער מענטש איז נישט געווען צווישן זיי, אדער איינער וואס זאל זיין אומאפהענגיק, וואס זאל האבן אליין זיין קאריערע געמאכט, וואס זאל זיין גלייך מיט אים אז ער זאל קענען רעדן מיט אים. ער האט פאראכט זיין פארשקלאפונג וואס ער האט זיי אליין פארשקלאפט. ער האָט פֿאַראַכט דאָס חנפֿענען און בייגן זיך צו אים. ער האָט געוואָלט געפֿינען צווישן זיי אַ מענטש, אַ זעלבשטענדיקן, וועלכער זאָל רעדן צו אים ווי צו זײַן גלײַכן. מיט דעם, וואָס מאַשע איז אַרויס פֿון ווינקל און איז אַרויפֿגעשפּרונגען אויף אים און גערופֿן אים, ביסט דאָג! האָט זי אױף אים געמאַכט אַ שטאַרקן אײַנדרוק. צום ערשטן מאָל הערט ער, װי מען זידלט אים. און װער? אַ מײדל, אַ קינד, װאָס איר גורל איז אין גאַנצן אָפּהענגיק פֿון אים. זי װיל פֿון מיר גאָרנישט. שי העיטס מי! האָט ער אין זיך געלאַכט, דערפֿאַר װאָס ער האָט באַלײדיקט איר פֿאָטער און ער האָט מקנא געװען אַהרן מעלניקן דאָס קינד, װאָס נעמט זיך אָן פֿאַר אים. אַלץ, װאָס ער האָט אַװעקגעגעבן אַהרן מעלניקן פֿאַר אַ קינד, װאָס נעמט זיך אָן פֿאַר אים. אלץ וואלט ער אוועקגעגעבן אהרן מעלניקן פאר א קינד וואס נעמט זיך אן פאר אים. און אנקל מאזעס האט זיך נאך געהאלטן פאר א יונגנמאן. אינעווייניג אין זיך האט ער נאך גארנישט געפילט די אלטקייט וואס די פעטקייט פון זיין פנים און דער שווערער קערפער זיינער האבן אזוי שענדליך ארויסגעגעבן. ער האט זיך ניט אפט געשפיגלט, אגב האבן זיך זיין פנים און זיין קערפער אזוי לאנגזאם געביטן, אז ער האט עס גארנישט באמערקט. נאָר ס'האָט זיך אים געדאַכט, אַז זײַן פּנים האָט זיך אױך נישט געביטן. אינעװײניק אין זיך האָט ער אָבער נאָך געפֿילט די קראַפֿט נאָר אױפֿס נײַ אָנצוהײבן. יעדער נײַער געדאַנק האָט אױפֿגעװעקט אין אים נײַע קװאַלן ענערגיע, און דער געדאַנק, װאָס איז אים איצט אַזױ פּלוצלונג און מיט אַ מאָל אײַנגעפֿאַלן, האָט אים געגעבן אַ צינד-אָן און אױפֿגעװעקט אין אים אַ שטראָם לעבן. מען דאַרף זי דערציִען, דערציען פאר זיך, זי זאל זיין מיין קינד און זיך אננעמען פאר מיר אויך, און א נייער שטראם ענערגיע האט זיך אריינגעגאסן אין זיינע אדערן, און מיט דעם אימפעט וואס ער איז געווען געוואוינט אויסצופירן פלענער, ווען עס איז אים עפעס איינגעפאלן, איז ער געגאנגען אויספירן דעם פלאן. אַכט. דער נײַער פּרעה. קוזמין האָט געטרײַ געדינט פּרעהן. קוזמין איז געזעסן בײַ דער אַרבעט און גענעט רעק, װעסטן, הױזן פֿאַר מענטשן, װאָס זײ האָבן נישט געװוּסט, װוּ זײער געבײן געפֿינט זיך. גאַנץ קוזמין איז געזעסן בײַן אָנקל מאָזעס אין דער הײך אין שאַפּ. רב יואל-חײם, דער גבאי פֿון דער שול, און איטשע דער שוסטער-יונג, און זונדל דער ווייבערשער שניידער, דער גרויסער פראנט פון קוזמין, וואס האט אמאל באצויבערט די הערצער פון די קוזמינער ווייבער, און חיימ'שע דער פעלשער, וואס האט די ווייבער געשטעלט באנקעס. אלע נייען זיי הויזן. אנקל מאזעס האט אויסגעגלייכט גאנץ קוזמין. נישטא מער קיין שיינע בעלי בתים. גבאים מיט ארעמע בעלי מלאכות, נישטא קיין תלמידי חכמים מיט גראבע יונגען, נישטא קיין שוסטערס, קיין אידן וואס שטעלן ווייבער באנקעס, אלע דינען זיי איין אפגאט, אלע טוען זיי איין זאך, נייען הויזן. נאר קוזמין וויל נאך נישט שטארבן. ביין אנקל מאזעס אויפן בוידעם ביי דער נאדל לעבט ווידער דאס אלטע שטעטל קוזמין מיט אלע זיינע מערקווערדיקייטן. יעדער אלטער שטיין, יעדער אלט הויז און יעדער ווינקל ווערן מיט ליבע און בענקשאפט דערמאנט פון די געטרייע קינדער פון אלטן קוזמין וואס זיצן מיט די הויזן אין די הענט און בענקען נאך אים. און וואו נישט וואו פאלט א טרער, לאזט זיך הערן א קרעכץ פון אן אלטן איינוואוינער פון קוזמין, וואס ווערט דא דערמאנט אן דער שטעטלשער שיינקייט. א נו לייבל, וואס שווייגסטו היינט? לאמיר הערן דעם אלטן חזנ'ס קדושה'לע. און לייבל, וועלכער האט ליב געהאט דאס ברעטל פון עמוד זיין גאנץ לעבן, און קיינמאל אין דער היים נישט געהאט קיין געלעגנהייט צוצוקריגן זיך דערצו,

באַלד אָבער פֿאַרשװינדט די אַלטע שול און דער שײן פֿרימאָרגנדיקער שבת און די בענקשאַפֿט און די ליבע צו קוזמין. עס בלײַבן איבער בלױז הױזן און נאָדל. סעם באַװײַזט זיך אין דער טיר פֿון שאַפּ און גיט אַ געשרײ. נאַ, זעט, קוזמין זינגט! אַזױ איז גוט, איר װעט זיך דאָ אַ שװאַרץ יאָר אױסריכטן פֿון מיר. איך רוף באַלד אַרױף דעם אָנקל מאָזעס צו אײַך.

אבער קוזמין האט א גרויסן מליץ יושר, דאס איז דער אלטער מעלניק, אנקל מאזעס'ס פאטער, וועלכן דער זון האט אראפגעבראכט קיין אמעריקע. דער אלטער דרייט זיך אום מיטן גאלדענעם שטעקן וואס דער זון האט אים געשאנקען א מתנה, און דאס שטייפע קאפעלושל צו וועלכער ער איז נישט געוואוינט, פייניגט אים. פאררוקט ער עס אן א זייט. ער לאנגוויילט זיך דא אין אמעריקע, און בענקט נאך דעם קאשע מילכל. און פאר לאנגווייליגקייט האט ער אנגעהויבן צו טרינקען. א שנעפסל האט ער ליב געהאט פון דערהיים, נאר דא אין אמעריקע, וואו ער האט זיך געקענט פארגינען און גוטע ברידער האבן זיך שטענדיג געפונען וואס האבן דעם אלטן געוואלט טריטן, איז דער אלטער שטענדיג שיכור געווען. קיין באקאנטע האט ער נישט געהאט. אלע זיינע לאנדסלייט האבן געארבעט ביי זיין זון אין שאפ, האט ער ליב געהאט צו פארברענגען מיט זיי און מיט זיי צו שמועסן וועגן קוזמין. אָפֿטמאָל האָט זיך דעם אַלטן אױך פֿאַרגלוסט צו נײען הױזן. ער האָט געזען, אַז אַלע זײַנע חבֿרים פֿון קינדער-יאָרן, אַלע שײנע בעלי-בתּים, פֿאַר װעלכע ער האָט אין דער הײם דרך-ארץ געהאַט, נײען בײַם זון הױזן. טאָ פֿאַר װאָס זשע זאָל ער נישט נײען? פֿלעגט ער זיך אַרױפֿקומען אין שאַפּ און מיטהעלפֿן נײען. דעם אָנקל מאָזעס איז אָבער ניט אָנגעשטאַנען, אַז זײַן פֿאָטער זאָל זיצן אין שאַפּ. און אַז דער פֿאָטער איז אַרױפֿגעקומען אין װאַרשטאַט, האָט ער געשטערט אַרבעטן. ער האָט פֿאַרפֿירט שמועסן מיט די לאַנדסלײַט פֿון דער הײם, פֿון אַלטע שׂררות, פֿון דאָרפֿסגעשעפֿטן, פֿון רבֿ און חזן, און אָפֿטמאָל האָט זיך קוזמין אַזױ אַרײַנגעלאָזט אין די שמועסן פֿון דער הײם, אַז זײ האָבן זיך צעקריגט איבער אַ חזן אָדער אַ שוחט און פֿאַרגעסן זיך, אַז זײ זײַנען שױן ניט קײן באַלעבאַטים פֿון קוזמין. נאָר דאָס רעדן אַלײן האָט זײ פֿאַרגעניגן פֿאַרשאַפֿט. און דעם אַלטן האָט עס געצױגן צו דעם זונס שאַפּ. אָנקל מאָזעס האָט אָנגעזאָגט סעמען, אַז ער זאָל דעם פֿאָטער נישט אַרױפֿלאָזן אין שאַפּ אַרײַן. נאָר אַז אַלטער האָט זיך אָנגעשיכּורט, האָט ער קײנעם נישט געהאָרכט, פֿאַר קײנעם קײן מורא נישט געהאַט. ער האָט סעמען געשלאָגן מיטן גאָלדענעם קאָפּ פֿון שטעקן און אַרײַנגעלאָפֿן אין שאַפּ. אַזאַ טױבן-כאַפּער איז דאָס, אַזאַ ימח-שמוניק, אַזאַ קצבֿ-יונג! ער װעט מיר ניט אַרײַנלאָזן! מיין זון'ס פראצע איז דאס און ער וועט מיר ניט אריינלאזן, האט ער אוועקגעיאגט סעמען מיטן שטעקן און איז אריין אין שאפ מיטן קאפעלושל פארדרייט אן א זייט און געפאכעט מיטן רויטן טיכל, ארויס פון דאנען ימח שמוניק! ארויס! ארויס! האט ער ארויסגעטריבן סעמען פון שאפ. קוזמין האט זיך געפרייט אויף דעם גובערנאטאר'ס מפלה. הויך צו פרייען זיך, הויך צו לאכן האבן זיי מורא געהאט. דער גובערנאטאר קען זיך אפרעכענען, האָבן זײ געשטופּט אײנער דעם אַנדערן און געװוּנקען מיט די אױגן. װי האָט מען אים גערופֿן אין דער הײם? אָפּלאַף! העי, דו אָפּלאַף אײנער! האָט דער אַלטער נאָכגעשריגן סעמען פֿון דער טרעפּ אַראָפּ. די מאַמע דײַנע האָט דאָך געגנבֿעט גרויפּן בײַ מיר אין געװעלבל. איך האָב דאָך זי אַ מאָל אַלײן געכאַפּט בײַ דער האַנט. און דאָ אין אַמעריקע ביסטו געװאָרן אַ גאַנצער פּרעה. העי, אַז אױסגעריסן זאָלסטו װערן מיט מײַן זון מיט אַמעריקע אין אײנעם. קוזמין האָט זיך געפּרעגלט אין נחת, האָט געצױגן די אַקסלען און האָט געשטופּט אײנער דעם צװײטן. דו זעסט די מפּלה? אױף אַלע ייִדישע שׂונאים געזאָגט געװאָרן, די מאַמע זײַנע האָט דאָך פֿלײש געגנבֿעט אין די יאַטקעס. װי האָט מען זי דאָ גערופֿן? נעכע האָט מען זי גערופֿן. און מען האָט זיך אָנגעהױבן צו דערמאָנען אָן אַלטן קוזמין און אױסגראָבן מעשׂות פֿון פֿאַרצײַטנס.

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיקע ביכער, רעקארדירט אין דער אידישע פאלקס-ביבליאטעק אין מאנטריאל, און דיגיטיזירט און באנייט דורכ'ן אידישן ביכער-צענטער אין אמהרסט, מאסעטשוסעטס.